בית חלקים מהתוועדות אור לחמשה עשר באב תש"מ.
און דערמיט איז דער סיום אין דער משנה אז לא היה ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים שבהם בנות ישראל אדער די צווייטע גירסא בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים מיט די גאנצע אריכות הסיפור. וואס אף על פי וואס עס איז דאך דא מפרשים וואס ווילן זאגן אז יוצאות וחולות בכרמים גייט דאס מער ניט אויף חמשה עשר באב, ווארום היתכן אז ביום הקדוש זאל מען זיך פארנעמען מיט אזוינע זאכן אף על פי וואס עס רעדט זיך וועגן א שידוך און בנין עדי עד? וכל המעלה שבדבר איז דאך אבער פון דער לשון המשנה שבהם, ניט שבו, נאר שבהם בנות ישראל יוצאות וחולות, איז דאך פארשטאנדיק אז דאס רעדט זיך וועגן ביידעס, לשון רבים, סיי חמשה עשר באב און סיי יום הכיפורים, און ווי די פשטות הלשון און ווי עס זעט אויכעט פון פשטני מפרשי הש"ס, זענען זיי רובם ככולם טייטשן דאס אפ אז דאס איז סיי בחמישה עשר באב און סיי ביום הכיפורים. און די שאלה היתכן אז ביום הכיפורים זאגט מען אזא מין זאך באווארנט אויס די משנה אליין, וואס די משנה זאגט מה היו אומרות האבן זיי געזאגט שא נא עיניך בחור שא נא שא עיניך וראה במה אתה בוחר. וואס בשעת מען זאגט שא איז דאס נוסף אויפן ענין בפשטות אז דאס הייסט א קוקן ווי ללשון הכסו סא מראה מעיניכם איז עכת סא איז דער טייטש אז ער הייבט אויף דעם ענין אפילו ווען ער קוקט אין א ענין וואס עס געפינט זיך בכרמים דא למטה קוקט ער אויף דערויף אין אן אופן פון שא עיניך וראה וואס דאס זאגט די משנה גלייך באווארענענדיג אז טאקע יוצאות וחולות בכרמים, אין וואס פאר א דרגה זענען זיי געשטאנען, אז אף על פי וואס לכאורה דארף דאך זיין די והוא ימשול בך, און דער בעל דער בחור דארף מדריך זיין דעם עזר כנגדו אין עניינים פון יראת שמים, איז בחמישה עשר באב וביום הכיפורים איז זיי געווען אין דער דרגה אויף ווי הויך זיינען געשטאנען דער בחור איז געשטאנען נאך העכער די בנות ישראל ובנות ירושלים ביז וואנעט אז זיי האבן געזאגט און מען האט עס געפועלט אז דער בחור זאל נאך העכער אויפהייבן זיינע אויגן און דאס זאל דערנאך אראפקומען במעשה בפועל במה אתה בוחר. וכמדובר כמה פעמים אז אפילו די עניינים פון תורה שבעל פה וואס בזמן הזה קען מען זיי נישט מקיים זיין בפועל בגשמיות, נאך מערער אפילו די עניינים וואס בזמן הזה טאר מען זיי נישט מקיים זיין בפועל בגשמיות בדוגמא ווי הקרבת קרבנות וכיוצא בזה. איז דאס א גלייך דערביי באווארנט אז אלץ במה דברים אמורים, אין עניינים וואס זיינען פארבונדן, און באופן וואס איז פארבונדן מיט עבודה בגשמיות העולם, אבער אט אט די עבודה וואס איז פארבונדן מיט רוחניות העולם איז פונקט אזוי ווי מען זאגט ביי קרבנות, אז קר תפילות במקום קרבנות תיקנום, און דעמאלט זאגט מען אז ניט נאר ער קען מקריב זיין א קרבן ברוחנית, נאר דאס ווערט אויף אים א חיוב, במקום קרבנות זאל ער מקריב זיין דעם קרבן ברוחנית דורך דערויף וואס ער איז מתפלל, על דרך זה בשאר המצוות וואס זיי זיינען פארבונדן מיט זמן שבית המקדש היה קיים. אדער מיט ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה מצוות התלויות בארץ, איז דאס אלץ גערעדט געווארן בנוגע צו דעם קיום בגשמיות העולם, מה שאין כן אבער דעם קיום ברוחניות העולם איז בדוגמא ווי מען זאגט ביי קרבנות אז תפילות במקום קרבנות תיקנום על דרך זה בכל עניני התורה ומצוותיה וואס עניינם איז דאך אויף מקרב זיין און מייחד זיין א אידן ישראל מיט קודשא בריך הוא דורך תורה ומצוות וואס זיי זיינען די ממוצעים המחברים איז דא דער ענין אין דער ענין רוחני שבדבר איז דאס אויכעט דא. בזמן הזה בזמן שאין בית המקדש קיים, ניט נאר אין ע און ניט נאר אין ע ירושלים אדער אין ארץ ישראל, וואס דארט איז דאך דאס דאך דער פשטות הענין פון בנות ירושלים אדער די צווייטע גירסא און די נפקא מינה שביניהם בנות ישראל, נאר אויכעט בשעת די וואס געפינען זיך אין חוץ לארץ. וואס בפשטות וואס קומט דערפון ארויס די הוראה בפועל אז בשעת א איד דארף זיך אויסקלייבן א ענין בעולם קען ער דאס טון בכמה אופנים אדער אז שים עיניך אדער ביופי אדער בממון וכיוצא בזה און ס'קען זיין אין אן אופן פון קחו מקחכם לשם שמים, וואס דורך דערויף ווערט נתאחד דער ניצוץ קדושה וועלכן ער איז מברר על ידי לימוד התורה אדער על ידי עשיית המצוה, ביז וואנעט אז דאס ווערט נתאחד מיט אים צוזאמען, און מען זאגט לפני זה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, א ענין פון א שידוך ביז נישואין. למעלה אפילו קודשא בריך הוא ושכינתיה דורך וואס ווערט דאס, ווי דער אלטער רבי מבאר אין תניא דורך דערויף וואס ער איז מאחד דעם ענין וואס געפינט זיך בגשמיות און דאס ווערט איין זאך מיט די קודשא בריך הוא שבו. דערנאך קומט עס אראפ נאך מער בקללות אדער נאך מער בפרטיות ווי מען וויל דאס אויסטייטשן, בנוגע אט א דאס וואס דווקא אין דרא דעקבתא דמשיחא קען אויפגעטון ווערן דורך נשי ובנות ישראל נאך מערער ווי ס'ווערט אויפגעטון דורך אנשי ישראל און דורך בני ישראל, וואס דאס לערנט מען ארויס פון דער, פון דער משנה. אז ס'דא א בחור, וואס פארוואס ווערט ער אנגערופן בחור, בחור מעם, ווי מ'זאגט ביי חתן תורה און א חתן בראשית, די לשון פון בחור, און ווי מ'זאגט די מעלה אויף יעקב'ן וואס נקרא ישראל, אז ער איז דער בחיר שבאבות, דער אויסגעקליבענער פון די אבות, וואס אט דער בחור האט עיניים, און וויבאלד אז ער איז א בחור איז דאך דערפון פארשטאנדיג אז די עיניים זיינע זענען אויכעט אין אן אופן וואס דאס עיניים בחור איז אויסגעקליבן, דאס הייסט אז באווארענען אים ער זאל ניט קוקן וואו מען דארף ניט קוקן, איז מאי קא משמע לן דאס א ענין שבפשטות. מען דארף אבער באווארענען ער קאן זיך קוקן אין ענייני רשות, באווארענט מען אז ער קוקט מער ניט אין עניינים נפ. פורים, וויבאלד אז ער א בחור זענען זיינע אויגן אויסגעקליבענע, קוקט ער אויכעט אין עניינים וואס זיי זענען אויסגעקליבן, ניט באווארענען אין עניינים אסורים אדער מיאוסים, נאר אין ענייני רשות קלייבט ער אויס אט די זאכן וואס מ'האט זיי אויסגעקליבן, וואס הייסט אויסגעקליבן פון ענייני רשות, ווי דער לשון המשנה, דא אין דעם ענין חמק חכם לשם שמים, און דער לשון המשנה כל מעשיך יהיו לשם שמים, וואס דאס ווערט א הכנה אז דערנאך טוט ער דערמיט א ענין של מצוה בפועל, וואס דורך דערויף כאמור לעיל ווערט דער לשם יחוד ווערט דער יחוד קודשא בריך הוא ושכינתי' דער ענין הנישואין של קודשא בריך הוא ושכינתא, דער ענין הנישואין פון אידן מיטן אייבערשטן, דורך דערויף וואס א איד נעמט ארויס דעם ניצוץ קדושה און דאס ווערט א דם ובשר כבשרו א חלק ממנו, און אף על פי כן איז דאס נאך ניט מספיק, וויבאלד אז מען שטייט אין א טאג ווי חמשה עשר באב, און מען שטייט אין א טאג ווי יום הכיפורים, וואס דעמאלט דארף זיך זיין אין ביידע עניינים א ענין אן עלי' שלא בערך, און ס'דארף זיין אויכעט פארבונדן בדוגמא ווי מ'זאגט אויף יום הכיפורים אז דאס עליית המלכות שלא בערך ווי שאר ימות השנה, ועל דרך זה בחמשה עשר באב איז דאס שלא בערך פון חמשה עשר בשאר חדשים, אף על פי וואס אויך דעמאלט איז קיימא סיהרא באשלמותא, קומט עס ניט צו דעם קיימא סיהרא באשלמותא פון חמשה עשר באב, קומט די סיהרא וואס איז ביי אידן גופא, וואס דוגמתם זיינען נישט נשי ובנות ישראל, אזוי כללות עם ישראל זיינען סיהרא בערך הקדוש ברוך הוא וואס דערפאר איז זיך נמשלו ללבנה ומונין ללבנה מיט כמה פרטים בדוגמת הלבנה. אין אידן גופא איז דאך אויכעט דא דער שמשא וסיהרא, דער ענין פון א בחור און דער ענין ווי דאס איז נשי ובנות ישראל, פועל'ן זיי אויף אין דעם בחור שבישראל, אז ביי אים זיינע עיניים וואס כאמור זענען זיי אויכעט געקליבענע, און זיי קוקן מער ניט ווי אין געקליבענע זאכן, און זיי פועל'ן אין אים אז זאל זיין דער שאו עיניכם, אז זיי ווערן נאך העכער און העכער, און דאס פועל'ט אויכעט בפועל בנוגע אז זאל זיין נאך מער אין וקחו מקחכם לשם שמים, ווי די משנה איז דערנאך ממשיך.